לעילו נשמת מרת סרונה בת רבי אברהם הכהן עליה השלום ליום היארצייט שלה י א מנחם אב. משיחת י א מנחם אב תש נ א. אויך יעדער ענין וואס מען האט טרעפט אין לעבן דארף זיך דאס א אידן דערמאנען וואו איז דא עפעס א רמז בזה אדער א שייכות לזה אדער א ענין דומה לזה אין תורה, בפרט נאך אויב ס'איז נאך דא אין תורה שבכתב איז אט דאס נאך מערער מפורש און מודגש אזוי איז אויכעט אז מען קומט פון יום אחד עשר בחודש דערמאנט עס גלייך ווי אויף דעם אחד עשר וואס ווערט דערמאנט אין תורה שבכתב און דאס איז דער אחד עשר יום מחורב ביז דערנאך מען גייט ווייטער ווי דערציילט בהמשך. אז דערנאך ווערט דערמאנט וועגן הר סעיר און ביאת הארץ, אזוי איז אויכעט יעדער אחד עשר יום בחדש, על אחת כמה וכמה א חדש וואס האט א שייכות מיוחדה צו נסי צו תורה חדשה מאתי תצא, וואס דערפאר איז דאך דאס א חודש וואס ווערט אנגערופן בשם מנחם, אז דעמאלט וועט זיין די נחמה אמיתית ושלימה, וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט גאולה האמיתית והשלימה, וואס זי איז פארבונדן מיט תורה חדשה מאתי תצא, און בשעת מען דערמאנט תורה דערמאנט מען גלייך דער ענין פון חורב, וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט מתן תורה, איז דאך פארבונדן אז. אויכעט ווי דערמאנט אז תורה ניתנה מחורב און מיט אלע רמזים בזה וכו' ועוד והוא העיקר אז מען דארף נישט האבן קיין רמזים אז וויבאלד אז מען זאגט וועגן א דאס דער חורב דארף מען א אידן נישט דערמאנען מיט וואס האט דאס ווארט וואס האט ער פאר א שייכות צו חורב, וויבאלד אז בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים און נאך מער חדשים און חדשים ממש איז גלייך אז מען זאגט וועגן חורב זאגט מען דאך גלייך אויכעט אויף וואס איז געווען בחורב וואס דארט איז געווען דער ענין פון מתן תורה. איז דאס נאך מער שייכות און נאך מער מודגש מצד אדרבה דאס איז בתורה שבכתב און א פסוק מפורש, ובפרט נאך ווי מבואר אין חסידות אז דער ענין פון אחד עשר יום די שייכות צו עניינים פון מתן תורה איז וואס תורה איז דאך העכער פון אלע עשר ספירות ממילא בשעת ס'איז געווען מתן תורה איז דאך דארט געגעבן געווארן אין דעם העכסטן אופן ווי תורה קען זיין, במילא דעמאלט איז דאס אחד עשר יום אז ס'איז העכער פון אלע עשר ספירות, און דאס אבער אויכעט כולל אלע עשר ספירות שלאחרי זה, וואס דערפאר איז דאך אחד עשר יום מחורב דער פירוש הפשוט, איז דאך ניט דער עלפטער טאג פון חורב, נאר דער דאזיגער מהלך וואס מען דארף נעמען אחד עשר יום, אויף דורכגיין אט דעם מהלך, אזוי איז אויכעט ווען מען גייט צו פנימי צו רוחניות העניינים, איז דאך אויכעט דער ענין אז מען זאל צוקומען צו תורה, אז א איד זאל צוקומען צו תורה, זעט מען דאך א דבר פלא, אז ער מאכט ברכת התורה און גלייך אין ברכת השחר נאך איידער ער האט אנגעהויבן לערנען, מאכט ער שוין די ברכת התורה און הייבט אן די ברכת התורה אשר נתן לנו אז ס'איז געווען אן אופן של נתינה וואס כל הנותן בעין יפה נותן, און ערשט דערנאך זאגט ער א ענין אין תורה מה שאין כן לפני זה, און אף על פי כן איז דאך מבואר די אמיתית המצב איז, אז אידן זיינען נאך העכער פון תורה כמדובר כמה פעמים אויף ביז וואנעט אז מען זאגט אז דבר אל בני ישראל איז א עיקר אין תורה אז וויבאלד אז ס'איז דא בני ישראל במילא ווערט די מציאות פון דבר אל בני ישראל ואמור אל בני ישראל כמבואר בארוכה אין תנא דבי אליהו, וואס ער האט דאך אויכעט א שייכות מיוחדת צו מנחם אב, וואס אליהו זכור לטוב איז דאך ענינו איז אויף אנזאגן די נחמה פון גאולה האמיתית והשלימה על ידי דוד מלכא משיחא וכמדובר כמה פעמים, ובפרט נאך אויכעט אז מען שטייט דאך אין ימי השבוע, שטייט מען איז דאך ערשט אריינגעגאנגען אין יום השלישי בשבוע, יום שהוכפל בו כי טוב, וואס יעדער ענין כפליים לתושייה איז דאך פארבונדן מיט דעם ווארט וואס האט תושייה, וואס דאס איז דער נאמען מיט וועלכע ס'ווערט אנגערופן תורה, בפרט נאך אז די תושייה שטייט אין אן אופן פון כפליים, איז דאך דאס זיכער א שייכות צו תורה, ובפרט נאך אז דאס איז דאך א יום השלישי פון פרשת ואתחנן, וואס ואתחנן איז דאך אויכעט געווען דער פירוש הפשוט בזה, אז אף על פי וואס משה רבינו האט אליין געהערט פון דעם אייבערשטן אז ער גייט ניט אין ארץ ישראל, האט עס אים ניט אפגעהאלטן אויף נאכאמאל מתפלל זיין און ווידער אמאל מתפלל זיין, ואדרבה מתפלל זיין תקט"ו תפילות, אדער א תפילה וואס גייט דורך די אלע ט"ו פעמים ת"ק וכמדובר כמה פעמים, וואס דאס איז דער ענין פון ואתחנן, און דאס ווערט זיך די שאלה, משה רבינו האט דאך געוואוסט אז ווי דערציילט אין די פריערדיגע סדרות. אז יהושע וועט זיין דער וואס וועט קומען במקומו, אף על פי כן האט ער ווייטער מתפלל געווען און ווידער מתפלל געווען און ממשיך געווען מתפלל צו זיין, ביז וואנעט ער האט נישט באקומען קיין ציווי מיוחד ער זאל נישט ממשיך זיין אויף מתפלל זיין. און אויך אפילו לאחרי זה איז נאך אויכעט א ספק צי אויף די זאכן האט ער אויכעט געפאלגט דעם אייבערשטן, אדער וויבאלד אז ס'איז דא א ציווי אין תורה כל מה שיאמר בך בעל הבית עשה, חוץ מצא ובשעת דער בעל הבית האמיתי זאגט צא אז ער האט נישט מער וואס צו מתפלל זיין, ווי דער פירוש הפשוט איז האט משה רבינו ווייטער ממשיך געווען אין די תפילה, אפילו לאחרי זה וואס ס'איז געווען דער עלה אל הר נבו, און מ'האט אים אנגעזאגט אז דעמאלס וועט ער זען את כל הארץ אשר אראך, איז ס'לייגט זיך אין שכל הפשוט, אז במכל שכן וקל וחמר, מה דאך אז די תשוקה ביי יעדער אידן איז למעלה מכל מדידה והגבלה, ביז צו מסירת נפש, איז דאך די גרעסטע מסירת נפש וואס. קען זיין בנוגע צו משה רבינו אז אפילו ווען ער הערט פון דעם אייבערשטן אליין, אל תוסף דבר אלי עוד, דערפאר וואס און אפילו ער זאגט אים אז דאס איז גאר נוגע צו א צווייטן אידן, במילא דארף מען זיך פועל זיין ביי דעם אייבערשטן צוויי זאכן, אז זאל ביי אים צוקומען און ביי א צווייטן אידן זאל דאס אויך נישט שאטן, און דער צווייטער איד וואס דאס איז בפרט נאך יהושע בן נון. לא ימיש מתוך האהל זאל אויכעט האבן די אלע עניינים אף על פי וואס משה וואלט אויסגעפירט און וואלט געגאנגען אין ארץ הקודש אפילו נאך פריער, וואס דאס איז אויכעט דער פירוש בפשטות, די עניינים אין תורה איז דאך דאס נצחיים ועל זה זאגט מען אז משה רבינו ווארט אויפן דור דעה, ואדרבה פארוואס געפינט ער זיך נאך ניט אין ארץ ישראל דערפאר וואס דער דור שלו, תלמידיו שלו זענען געבליבן אין מדבר, איז אן אמת'ער רבי און אן אמת'ער מלמד תורה לתלמידיו, לאזט ניט די תלמידים בגלות ובמכל שכן וקל וחמר, מה דאך אז דער רבי געפינט זיך אין גלות. אין מגלין ישיבתו עמו וויבאלד וואס עס שטייט וחי עמו וחי שם על אחת כמה וכמה אז אזוי דארף זיין ווען דער מצב איז א הפכי ואין להאריך בדבר וואס ניט נוגע לפועל אויף א זמן ארוך וויבאלד אז דאך אחכה לו בכל יום שיבוא זכיסטע דער זמן אז דער אמת'ער פירוש בזה איז אחכה לו שיבוא בכל יום ממש, ובכל יום ממש מיט א רגע פריער האט מען מיט א רגע ווייניגער גלות און מיט א רגע מערער גאולה האמיתית והשלימה מיט אלע שלימות שבענין זה, כולל אויכעט די שלימות פון לימוד התורה ונתינת הצדקה. און דאס איז אויכעט דער סיום פון די הפטורה פון פרשת חזון אז ציון במשפט תפדה וואס דאס גייט זיך אויף תורה ושביה בצדקה וואס דאס גייט זיך אויף כללות ענין המצוות וואס זיי זיינען נכלל אין צדקה און צדקה כנגד כולם ועוד והוא העיקר אז דאס קומט גלייך צוזאמען וואס ווען ס'וועט זיין דער אמת'ער ענין פון במשפט תפדה דער אמת'ער ענין פון משפט וועט עס זיין דווקא אז ס'וועט זיין ושביה אז יעדער איד גייט ארויס פון שביה פון גלות, און ווי אזוי טוט ער באקומט ער דאס, און נישט אז מען רעכנט זיך מיט זיין מעמד ומצב און מיט זיינע תפילות און מיט זיינע בקשות, נאר דאס איז דער אמת'ע צדקה פון דעם אייבערשטן, אז דער אייבערשטער וועט גלייך מבטל זיין די אלע עניינים. וואס מצד מצידם איז מסיבה אינם מובנים כלל, ובלשון הידוע פומא ליבא לפומא לא גליא, אז מען פארשטייט דאס לגמרי נישט וכו', וועט דאס אראפקומען בפועל ובגלוי ותיכף ומיד ממש, ובפרט נאך אז מען איז מקדים דעם ענין הצדקה, וועט מען אויכעט האבן דעם יום שהוכפל בו כי טוב, דער יום השלישי אין פרשת ואתחנן איז פארבונדן מיט'ן בנין השלישי, מיט בית המקדש השלישי, וואס ער איז שוין עומד ומוכן און ווארט אויף די ירידה מלמעלה למטה, וואס זי קומט גלייך אין אן אופן וואס לא עיכבן אפילו כהרף עין.